מיר האלטן היינט ערב ראש השנה תשפ"ב, און מיין קליינע זאך וואס איך טוה דא, אז היינט הייסט עס אז מ'הייבט אן די דריטע יאר אויפן רצוף פון לערנען די שיר יעדע וואך, ברוך השם די לעצטע צוויי יאר האבן מיר עס געלערנט יעדע ערב שבת, כמעט נישט אויסגעלאזט קיין איין וואך, שוין פאר צוויי יאר, יעצט ברוך השם. הייבן אונז אן א דריטע יאר. אלס ערשטע זאך וויל איך מאכן א נאוט דערפון, דערמאנען די זאך. מען דארף זיך פרייען אז מען האט א שיעור וואס עקזיסטירט, ס'גייט אן פאר צוויי יאר, און מען האפט מחדש זיין א נייע יאר, אנהייבן מיט א נייע פרישקייט, מיט נייע וועגן. אזוי ווי א דברי תורה זענען נישט קיין זאך וואס אזוי ווי געזאגט ס'איז נישט קיין סאליטערי ספארט, ס'איז א טיעם ספארט, א זאך וואס מען טוט מיט אנדערע, אזוי ווי ללמוד וללמד, מען לערנט, מען לערנט אויס, מען לערנט פון, מען לערנט מיט. און די די די פארמעט איז אביסל פעלט אביסל אין די שומע ומשמיע ס'איז דא א דין אין אלע אלע די מצוות דארף זיין כוונת שומע און ס'דארף זיין א כוונת משמיע די בעל תוקע דארף יוצא זיין מכוון זיין מוציא צו זיין און די שומע קול שופר דארף מכוון זיין יוצא צו זיין די קול שופר נאר צוזאמען נאר מיט די שומע כעונה נאר מיט די ביידע צוזאמען קומט ארויס דברי תורה וואס מ'קען אמת'דיג רופן דברי תורה, ס'איז א מצוה, מ'קען אויף דעם מאכן א ברכה, אנישט פעלט איין זייט פעלט עפעס, און ווייל ס'פעלט דא אין די אין די פארמעט פון רעדן א ווידיאו פעלט די פנים בפנים, איז עס טאקע א חסרון און האפענטליך ווען אונז האבן ברוך השם אנדערע שיעורים וואו מ'פרובירט צו לערנען פנים בפנים און בלי נדר וועט מען פרובירן צו מאכן מער פון דעם, אבער וויל איך פשוט נעמען די מינוט ערשטע זאך און פשוט אויב מען קען, ס'איז דאך דא אזא מין חידוש, מ'האט דאך מחדש געווען די זאך פון ווידיאו, איך האב געזען לעצטע וואך איז ארום געפארן אין די אינטערנעט א שמועס פון אזעלכע גערע וויאזוי זאגט מען שוואנצונים וואס האבן געפרעגט, חוקר געווען אז לעצטנס אין די גערע רבי'ס חתונות איז דא א גרויסע ווידיאו סקרין וואס מ'זעט די רבי, און מען איז חוקר צו מען איז מקיים די ענין פון קוקן אויף די צדיק דורך די ווידיאו צו נישט, ווי אזוי ס'ארבעט און פארשידענע דמיונות מיט שטותים וועגן דעם. אבער על כל פנים, איך מיין אז ס'איז נישט נאר א ווערטל, איך מיין אין אביסל ערנסט. ס'איז דא אזא זאך אויב ס'איז דא אזא מין וועג, ס'איז דא אזא מין קאמיוניקעישן, וועג פון קאמיוניקעישן וואס איז ווידיאו. און די פאקט איז אז די שיעור עקזיסטירט נאר בזכות די קאמיוניקעישאן און די עצם ווידיאו און די וועג ווי ס'ווערט ארומגעפירט פארט ארום די וועג ווי ס'קומט אן צו די צוהערערס און ס'פעלט טאקע א געוויסע כוונה אין דעם אפילו איך זאג נישט אז די אלע פנים אל פנים זאכן פעלט אויך כוונה מילא ווייס איך נישט אויב ס'איז אזא גרויסע נפקא מינה אבער על כל פנים.

דארף מען לערנען פון דאס ניי וויאזוי זיך צו פירן מיט דעם, אזוי ווי ראש ראש השנה און די גאנצע ענין פון ראש השנה, ס'איז א נייע יאר ווייסן זיי נאך נישט וויאזוי זיך צו פירן, זיי גייען זיך לערנען, סעודת סימן תשפ, סוכות, ס'איז א ס'איז א נייע טעכנעלאגיע, ס'פעלט, מ'דארף זיך לערנען, מ'דארף, מ'האט נאכנישט, די וועלט באופן כללי האט נאכנישט אויסגעפיגערט ווי אזוי וויאזוי צו מאכן א מאראל אין די וועלט, וויאזוי צו מאכן א א רוחניות אין די וועלט, ס'מוז זיין א וועג, איז על כל פנים לייג איך דא אראפ מיין כוונה, לייג איך דא אראפ מיין רצון. בקשה, כוונה, אז איך מיין באמת, איך פרוביר ווען איך רעד, איך רעד נישט צו זיך, איך רעד נישט, ס'איז נישט אזוי ווי מען שרייבט, שרייבט פאר זיך, אדער אמאל שרייבט מען פאר א צווייטן א בריוו, איך בין מכוון, איך פרוביר צו זאגן אז איך בין מכוון ווען איך רעד די שמועס פאר יעדע איינער, את אשר ישנו פה, ואת אשר איננו פה, ווער ס'קומט אן הדברים האלה לידו, איך מיין, איך מיין עס זאל זיין א געוויסע פנים אל פנים, איך מכוון, איך לערן אויס, איך. זאג די דברי תורה וואס איז וואס איז געמאכט פאר אונז נישט פאר מיך, נישט פאר מיך צו פראמאוטן מיין אייגענע פיקטשער פון מיך איבעראל, ס'איז געמאכט אז ס'זאל זיין א געוויסע צוזאמענשאפט, אז ס'זאל זיין א געוויסע קאמיוניטי ארום דעם, ס'זאל זיין א געוויסע פנים בפנים, א געוויסע המשך פון דברי תורה וואס ס'איז דא איינער א מויל וואס רעדט און א אויער וואס הערט און פון די צוויי קומט ארויס א יחוד, קומט ארויס עפעס א חידוש, עפעס א שמחה, עפעס א חיות. און איך אויב איך קען בעטן איז פשוט אויב איר הערט עס אויס אויב ווער ס'הערט עס אויס קודם ווייס ווייס אז איך מיין דיך איך מיין דיך איך מיין דיך איך קוק דיך אריין אין אין די אין די פנים און איך קוק אויף דיך אפילו עס איז עס איז דא א הפסק זמן און א הפסק טעכנעלאגיע אבער פרוביר הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך מ'מיינט מ'מיינט אונז און אמאל איז עס שווער מ'ווייסט נישט עס איז שווער צו וויסן נישט יעדער איינער האט צייט, נישט יעדער איינער קען דיך, נישט יעדער איינער ווייס איך, ווער עס האטס געהערט, ווער עס האטס געזען, און ווי עס האטס געזען, אויב איינער האט א תועלת, אויב איינער האט געהערט דערפון, אויב איינער האטס געזען, קען ער מיך שיקן א לשנה טובה, קען ער מיר שיקן אריינלייגן א קאמענט צו אלע מיני דרכים וואס איז דא, וויאזוי צו פשוט עס איז כדי פשוט נישט נישט ווייל נישט ווייל מען זוכט דווקא צו מאכן פאמפן, צו מאכן אסאך לייקס, פשוט כדי ס'זאל זיין א געפיל, כדי ס'זאל זיין עפעס א עפעס א שותפות, עפעס א. תלמידי יותר מכולם עפעס א ס'נישט סתם גערעדט אין די וועלט אריין דאס איז מיין ערשטע בקשה און מיין ערשטע איך ווינטש יעדער איינער פאר דיך און פאר דיך און פאר דיך באופן פרטי יעדער איינער וואס הערט אויס אז אונז זאל האבן א זיסע יאר אונז זאל האבן א שנה טובה ומתוקה א געוואלדיגע יאר א זיסע יאר א. א יאר וואס איז מלא חיות מלא אור לשון הכתוב זאל נכתב ווערן און נחתם ווערן בספרן של צדיקים לכתוב בחיים דאס הייסט אז ס'ווערט אריינגעשריבן ווי ער ווערט נכתב זאגן די חסידישע ספרים אין א מענטש'ס הארצן במח ולב ווערט נכתב לחיים דאס איז די טייטש אזוי ווי אזוי ווי מ'דארף עס אנצינדן די די מאשין די עלעקטריק די קאמפיוטער די שטיקל פלייש מיט בלוט דארף באקומען א חותם אז ס'איז לעבט, אויב נישט האט עס נישט קיין הכשר, ס'איז אזויווי די עיקר הכשר וואס מען דארף האבן, די עיקר מען דארף לייגן א זיגל אויף דעם, מען דארף לייגן, קודם שרייבט מען נאכדעם חתמ'ט מען, הייסט ס'הייסט כסיבה וחסימה יא, קודם זאל זיין געשריבן, שרייבטס אראפ דער לעבט, נאכדעם חתמ'ט מען, איך טאקע ער לעבט טאקע, איז דאס איז די די ברכה וואס אונז ווינטשן זיך פאר ראש השנה, מען זאל זיך נכתב ווערן און נחתם ווערן לאלתר, אזוי אזוי ווי מען שטייט, אזוי ווי מען איז יעצט, ראש השנה. לחיים בספרון של צדיקים זאל זיין זאל קענען זאגן אויף אונז אז אז אונז לעבן.